ניט איין מאָל, נאָר צענדליקער מאָל האָט ער זיך אָפּגעזאָגט פֿון טאַטע-מאַמע, אָבער װאָס מער ער האָט זיך געשמדט, אַלץ מער איז ער געװאָרן ייִד, און װאָס מער די גלאָקן האָבן געבימבעט איבער זײַן אומגליקלעכן קאָפּ און גערופֿן אים אין קירך אַרײַן, אַלץ װײַטער האָט ער געװאָלט אַנטלױפֿן פֿון איר. וואוהין לויפן? וואו באהאלט מען זיך? זיכער האט ער געקאנט זיך אריבערקלייבן אין אן אנדער וואוינונג וואו מען הערט ניט קיין גלאקן, אבער ווי אזוי נעמט מען מיט די גאנצע פאטאגראפיע, די סטודיא, דעם גלעזערנעם דאך, די אלע איינריכטונגען און דעם אדרעס, דעם יארן לאנג גוט באקאנטן אדרעס אויף ניעווסקי פראספעקט, ער איז געווען געצוואונגען צו בלייבן דא אין צענטער פון דער שטאט. שפירא האט ניט אויסגעהאלטן און איז פארט אנטלאפן. ער האט פארקויפט זיין פלאץ, זיין גאנצן געשעפט, זיך אפגעזאגט פון דעם כבוד צו זיין דער פאטאגראף יעווא וועליטשעסטווא פון זיין מאיעסטעט און זיך אריבערגעקליבן אין א שטיל ווינקל ווייט פון צענטער, וואו קיינער האט אים ניט געקאנט און ער האט קיינעם ניט געקאנט, דאָ איז ער געשטאָרבן, אַלײן, אײנזאַם, אַרומגערינגלט פֿון זײַנע העברעיִשע ביכער און העברעיִשע מאַנוסקריפּטן. באַגראָבן האָט מען אים, נאַטירלעך, אױף אַ קריסטלעכן בית-עולם, און גלאָקן האָבן טרױעריק באַגלײט זײַן לעצטן גאַנג, געהערט האָט ער זײ שױן נישט, אָדער, װער װײסט, אפֿשר יאָ געהערט? דאָס פּראָבלעם, װי צו ברענגען צו קבֿורה אַ משומד, איז אָפֿט מאָל געװען אַ קאָמפּליצירטע. איך געדענק דעם פאלגנדיגן פאל. איינמאל אין א ווינטערדיגן פרימארגן האט אנגעקלונגען מיין טעלעפאן. קענט איר קומען צו אונז? האט ארויסגערעדט די שטימע פון א באקאנט מיידל אולגה, פ. עס איז זייער וויכטיג, קומט באלד. איך בין אָפֿט געװען אין הױז בײַ אָלגאַס עלטערן. דער פֿאָטער איז געװען אַ שטילער, אַ שװײַגנדיקער ייִד, אַ קאָמיסיאָנער בײַם פֿאַרקױפֿן הײַזער, די מוטער, אַן אינטעליגענטע פֿרױ, אָלגאַ איז געװען אַ שילערין פֿון קאָנסערװאַטאָריע, געשפּילט פֿידל. זי איז געװען די שילערין פֿון דעם דעמאָלט באַקאַנטן פֿידלער גאַלקין. חוץ איר איז געװען נאָך אַ ייִנגערע שװעסטער, װעלכע האָט פֿאַרשפּראָכן צו װערן אַן ערשטקלאַסיקע זינגערין. א פארוויינטע דינסטמיידל האט געעפנט די טיר און געזאגט צו מיר, אונזער בארין באלעבאס איז געשטארבן היינט ביינאכט. אין צימער איז אריין אולגא'ס מוטער, זי איז געווען זייער בלאס, דערדריקט, האט אבער געהאלטן זיך מוטיג. דאס האב איך אייך געבעטן, זיין אזוי גוט און קומען צו אונז, איך בעט אייך אונז צו העלפן. גייט אריין אין שול און לאזט זיי וויסן וואס עס איז פארגעקומען, זיי וועלן שוין מאכן אלע פארבערייטונגען פאר דער באערדיגונג, אט זענען די דאקומענטן פון מיין מאן. אין דעם מאמענט איז אריינגעקומען א יונגער בלאנדער סטודענט פון אוניווערסיטעט מיט א גאר עכט רוסישן נאמען, ראמאנאוו. אבער ער איז געווען א איד, געבוירן אין גאטשינא.

צו טאן מיט רייכע אפיצערן, און זיי האבן אים גוט באהאנדלט. ארקאדי ראמאנאוו, דער עלטסטער זוהן, האט געהאט בלאנדע גוי'אישע האר, רונדע ראזע בעקעלעך, א כמעט קאצאפסקע קארטאפל נאז, אן עכט גוי'אישע אויסשפראך. ער איז געווען זייער קלוג, באגאבט, געהאט אויסגעצייכנטע מאניערן, געווען טאקטפול, פארשטאנען מענטשן, באזונדער זייערע שוואכע זייטן. א קורצע צייט האט ער זיך אינטערעסירט מיט ציוניזם, אבער אין גיכן האט ער דאס פארגעסן און איז געווארן פאראינטערעסירט נאר אין איין זאך, אויפצובויען זיין פערזענליכע קאריערע, און דאס איז אים טאקע געלונגען, ער איז געווארן איינער פון די וויכטיגע פערזענליכקייטן און מיטארבעטער פון דער רייכער מאסקווער צייטונג, רוסקאיע סלאווא, געווארן אן אייגענע מענטש ביים מיניסטער וויטע, האט חתונה געהאט מיט מיין קוזינע זשעניא שטעמבער און געמאכט א מיליאן. איך פאר מיט דיר אין דער קאנצעלאריע פון דער שול, האט ראמאנאוו מיר פארגעשלאגן. אויף מיר ווארט אונטן מיין איזוואשטשיק. קום, כאָטש די סיטואַציע איז געווען אַ טרויעריקע, האָב איך פאָרט ניט געקאָנט זיך צוריקהאַלטן פון אַ געלעכטער, ווייל איך האָב דאָך געוואוסט, וואָס עס מיינט ביי אים מיין איזוואָזשטשיק. ראָמאַנאָוו האָט געהאַט ווייניק צוטרוי צו אַ טראַמוויי און נאָך ווינציקער צו גיין צופוס. ער פלעגט דינגען אַן איזוואָזשטשיק און הייסן אים פאָרן. קיין געלט צו באצאלן דעם איזוואשטשיק האט ער נאך ניט געהאט, אבער געהאפט צו באקומען דאס געלט ביי די צו וועמען ער איז געפארן. ווען ער האט עס ניט געקראגן ביי איינעם, פלעגט ער פארן צו א צווייטן, צו א דריטן, און אזוי פלעגט ער אפט מאל ארומפארן עטליכע שעה. דער רעכענונג פלעגט אלץ ווערן גרעסער, אבער אפטשעפען זיך פון דעם איזוואשטשיק, פון דעם קרעדיטאר זיינעם האט ער דאך שוין ניט געקאנט. צום סוף איז עס געווען א נישקשה'דיגע סומע געלט, עטליכע רובל, און ביידע זענען געווען צופרידן, אי מיין ראמאנאוו אי זיין איזוואשטשיק, אבער צי דער מאן וואס האט געגעבן דאס געלט איז געווען צופרידן איז שוין אן אנדער פראגע. מיר זענען אנגעקומען אין קאנטאר פון דער סינאגאגע אין מאלאיא מאסטערסקאיא גאס, א קליין מענטשעלע באוואקסן מיט א בערדל און מיט פענסנע אויף דער לאנגער סימפאטישער נאז כדי אויסצוזעהן אינטעליגענט האט געזאגט צו אונז, נו יא גוט, מיר וועלן שוין אלסדינג באזארגן, האט איר מיטגעבראכט די נויטיגע דאקומענטן? אט זענען זיי, האב איך אים דערלאנגט די פאפירן. דער מאן מיט דער סימפאטישער נאז האט אנגעהויבן איבערצובלעטערן די דאקומענטן, איך מיט ראמאן האבן שטילערהייט גערעדט צווישן זיך. פלוצלונג האב איך דערהערט א שטארקן קלאפ, ווי דאס קלאפט מען מיטן קולאק אין טיש, א בייז געווארענער מענטש. דאס מענטשל האט געהאלטן אין איין האקן אין טיש, די סימפאטישע נאז האט געשפריצט מיט פייער, אזוי צו זאגן, און ער האט געשריען, איר זענט געקומען אהער מאכן חוזק פון אונז, וואס? ווי וואגט איר אהער צו קומען מיט אזא זאך? וואס איז? וואס שרייט איר? איר ווייסט גארניט? טוט נאר א קוק, האט דער שול באאמטער אונז געווארפן דעם פאספארט, ער איז דאך א קריסט, ער האט זיך גע'שמד'ט. גייט אין קירך, אין קלויסטער, וואוהין ער באלאנגט, אבער נישט צו אונז. מיט גרויס מי איז אונז געלונגען צו בארואיגן דעם מאן, דערקלערן אז מיר האבן נישט געוואוסט וועגן דעם. נו נו, האט ער געבורטשעט, דער מאן האט אנגענומען דעם עוואנגעלישן גלויבן, ער האט עס געטאן אין פינלאנד, נו, טא ווענדט זיך צו אן עוואנגעלישן פאסטאר און גייט, איך בעט אייך. דער זעלבער נאך ניט באצאלטער איזוואשטשיק האט אונז צוריקגעבראכט אין אולגא'ס וואוינונג. מיר האבן דערציילט וואס עס איז פארגעקומען, די אלמנה האט זיך ביטער צעוויינט, איך האב דאך ניט געוואוסט וועגן דעם, ער האט עס באהאלטן ביי זיך און דאס האט עס פארצערט זיין הארץ, שטיל, מאַמע, שטיל! האָט אָלגאַ געפּרוּווט באַרויִקן די מוטער, אָבער אַליין איז זי געווען ניט ווייניקער אויפֿגערעגט. דאָס האָט ער דאָך געטאָן צוליב אונדז, צוליב דיר, קינד מייַנס, האָט די מוטער געיאָמערט, דו זאָלסט קאָנען פֿאַרבלייַבן אין פּעטערבורג און קאָנען ווייַטער לערנען זיך אין דער קאָנסערוואַטאָריע. איך קאָן זיך איצט דערמאָנען, ווען דאָס איז געווען, מיט צוויי יאָר צוריק, ווען דער פּריסטאַוו איז געקומען צו אונדז און געזאָגט, אַז מיר מוזן פֿאַרלאָזן פּעטערבורג. ער איז דאך דאן אוועקגעפארן קיין פסקוב, האט אלגא זיך אויך דערמאנט, צוליב עפעס א געשעפטליכער אנגעלעגנהייט. ניין, ניט פסקוב איז דאס געווען, נאר פינלאנד. ווען ער איז צוריקגעקומען האט ער געזאגט אז אלסדינג איז אין ארדענונג. אָ גאט, אָ גאט מיינער! די אלמנה האט אונז געבעטן זען דעם פאסטאר און בעטן אים קומען אהער, זי וויל מיט אים אליין רעדן. באַלד זענען מיר ווידער געזעסן אין דעם זעלבן איזוואָזטשיק און געפֿאָרן צו דער קירך. וואָס, אייגנטלעך, האָט געטראַכט וועגן אונדז דער וואַנקע, וועלכער האָט געדאַרפֿט פֿירן אונדז צוערשט אין שול און דערנאָך אין קירך, דאָס ווייס איך ניט. וואַרשײַנלעך האָט ער גאָרניט געטראַכט וועגן דעם קאָמפּליצירטן מאַרשרוט, נאָר וועגן דעם, וויפֿל מען וועט אים באַצאָלן, אויב מען וועט באַצאָלן איבערהויפּט. דער פּאַסטאָר, אַ הױכער, ערנסטער מאַן, מיט אַ גלאַט אָפּגעגאָלטן פּנים און בלױע, שװער דורכדרינגלעכע אױגן, האָט אױסגעהערט מײַן געשיכטע װעגן דעם געשמדטן ייִדן, װאָס זוכט איצט אַ קלײן שטיקל פּלאַץ אין גאָטס פֿרײַער ערד, האָט ניט געפֿרעגט קײן קשיות און געזאָגט, אַז ער װעט קומען רעדן מיט דער אַלמנה. ער איז טאַקע געקומען און געפֿאָדערט מע זאָל אים דערלױבן זאָגן תּפֿילות איבער דעם פֿאַרשטאָרבענעם, האט די אלמנה געזאגט, איר קענט עס טאן מיין הער, אבער איין זאך בעט איך ביי אייך, צעלעמט ניט דעם טויטן קערפער, מאכט דעם צייכן פון צעלעם איבערהויפט ניט, איך בעט אייך. דער גלח האט זיך פארטראכט, גוט, איך וועל טאן ווי איר ווילט. קאנט איר אפשר אויסלאזן דאס ווארט יעזוס אין אייערע תפילות? האט די אלמנה ווייטער געבעטן, ניין, דאָס קען איך ניט, האָט ער געענטפֿערט מיט פֿעסטקייט. מיר אַלע, די קליינע גרופּע מענטשן, האָבן זיך פֿאַרזאַמלט אין דעם שלאָפֿצימער, וווּ דער טויטער קערפּער איז געלעגן באַדעקט מיט אַ ליילעך. עס איז אויך צוגעקומען דאָס דינסטמיידל, אַ קריסטן, און דער סטאַרשי דװאָרניק, הויפּט הויף-וועכטער, וועלכער איז געקומען זיך געזעגענען מיט דעם גוטן באַרין, מיט פֿאַרװוּנדערונג האָט ער זיך צוגעקוקט צום טשיקאַװען גאָטעסדינסט, דוכט זיך, אַ גלח, ער רעדט פֿון יעזוסן אײן מאָל און נאָך אַ מאָל, און ער צעלעמט זיך ניט, קײנער צעלעמט זיך ניט און מען װײנט, מען װײנט אַזױ ביטער, אַפֿילו די צװײ סטודענטן, װעלכע ער האָט פֿון צײַט צו צײַט געזען אַרײַנקומען אין הױז, יאָמערן װי קינדער. דער פּאַסטאָר איז געװען אַזױ פֿרײַנדלעך, אַז ער האָט פֿאַרשפּראָכן אַלצדינג צו באַזאָרגן, מיר זאָלן זיך נאָר ניט אַרײַנמישן. בײַם אַװעקגײן האָט ער געפֿרעגט, איר װילט מיר האָבן בײַ דער באַערדיקונג? נײן, בעסער ניט, האָט געענטפֿערט די אַלמנה. ער איז אַװעק. שפּעטער האָט מען אַרײַנגעטראָגן אין הױז אַ שװאַרצן קאַסטן, װאָס דער גלח האָט קענטיק באַשטעלט. דער קאַסטן איז געװען באַצױגן מיט שווארצן טוך, אויף דעם דעקל איז געווען אריינגענייט א גרויסער און ברייטער שווארצער צלם, ווידער איז צוגעקומען די אלמנה און געבעטן ארונטעררייסן דעם צלם, זי האט אבער ניט געזאגט פארוואס זי וויל אזוי. אונז איז אלץ איינס! האבן זיך אפגערופן די יונגעלייט וואס האבן געבראכט דעם קאסטן, איינער האט ליב מיט א צלם, א צווייטער אן א צלם, יעדער האט זיך זיין געשמאק.

צוויי לאנגווייליגע פעסימיסטישע קלאטשעס האבן געשלעפט דעם טרויער-וואגן, און הינטער אים זענען כמעט ווי געלאפן מענטשן. מען האט ניט געוויינט, מען האט זיך געשעמט צו וויינען, מען האט געוואלט באהאלטן זיך פון פרעמדע אויגן. צווישן די, וואס האבן באגלייט דעם טויטן צו זיין רוה-ארט, זענען געווען משומדים, עס זענען געווען יידן אויך, אבער ווער עס איז געווען א ייד און ווער א קריסט האט מען אויף גענוי ניט געקאנט וויסן, מען האט ניט גערעדט וועגן דעם אין פעטערבורג, שמד'ן זיך איז געווען א פריוואט זאך, א פריוואט ווייטאג, א פריוואטע דראמע, וועלכע האט אין דער זעלבער צייט אפגעשפיגלט די אלגעמיינע נאציאנאלע טראגעדיע פון אונזער פאלק. מיר זענען אנגעקומען אויף דער סטאנציע פריאבראזשענסקאיא, מיר זענען ניט געווען זיכער צי דער קבר איז טאקע אויסגעגראבן ווי דער פאסטאר האט פארשפראכן, אבער דער קבר איז יא געווען פארטיג, גאר ווייט פון אריינגאנג און נאענט צום אנדערן בית עולם, וועלכער האט זיך אנגעהויבן באלד נאך דער וואנט, דער אנדערער בית עולם איז געווען דער אידישער, איז דאס געווען א צופאל אדער דער קלוגער פאסטאר האט דאס געטאן מיט א כיוון, אנגעזאגט אויסצוגראבן דעם קבר וואס נענטער צו דעם ארט וואו דער געשטארבענער וואלט געוואלט ליגן? עס איז שוין געווען גאר טונקל ווען מיר האבן ארונטערגעלאזט דעם קערפער אין דער קאלטער ערד, קיינער האט קיין ווארט ניט גערעדט, קיינער האט ניט געבעטן אז גאט זאל מוחל זיין דעם מת, דער האַלבער פּנים פֿון דער נאָך ניט רײַפֿער לבֿנה האָט געקוקט אין דעם ניט פֿאַרשאָטענעם גרוב און געזען דעם שװאַרצן דעקל אָן דעם אָנגענייטן צלם. אַ קאַלטער װינט האָט געבלאָזן איבער דעם אײנזאַמען פּלאַץ. עס איז געװען מאָדנע אומהײמלעך אין דער דאָזיקער שפּעטער שעה, װען אַלע מתים שלאָפֿן שױן און קײן נײַער מת קומט שױן ניט, סײַדן ער איז אַ משומד. באהאלטענער העד, אין דער נאכט האט ער זיך אריינגעגנב'עט אהער, און מיט פוסטע, אייביג פארמאכטע אויגן קוקט ער זשעדנע פון זיין קבר אויף דעם פלאץ פון דער אנדערער זייט וואו זיין טאטע ליגט און ווארט אויף אים, און וועט נאך לאנג ווארטן. עפעס גאר אומגעריכטס האט פאסירט מיט מיין קוזינע מינה שטעמבער, דער שוואכזיניגער. זי האט אנגענומען דעם גריכיש ארטאדאקסישן גלויבן אין א פראוואסלאוונער קירך מיט א גאנץ שטרענג אויסגעפירטער צערעמאניע ווי די קירך געזעצן פאדערן דאס. וואס דארף א שוואכזיניגע מיט א שכל פון א פיר יאריגן קינד אפקערן זיך פון אידישקייט און אננעמען דעם קריסטליכן גלויבן? וואס ווייס זי איבערהויפט פון רעליגיע און פון שול און קלויסטער? זי, וועלכע האט שטענדיג געזאגט אז ווען זי וועט אונטערוואקסן וועט זי חתונה האבן מיט אדער מיט אוסטיושא דער דינסט אדער מיט מופטי דעם קליינעם ווייסן הונט פון שטוב. אבער אזוי איז עס געשען, און נאר די קליינע פאסירונג, א גרויסע זאך, א שוואכזיניגע איז געווארן א קריסטין, קאן דינען ווי א מערקווירדיג בילד פון דער צייט. ווי א בייסיגע קאריקאטור, ווי א שארפע סאטירע קומט ארויס דער דאזיגער פאקט, וועלכער איז שוין לאנג אפגעווישט געווארן פון שטראם פון דער צייט. פארגעקומען איז עס שוין נאכדעם ווי לוי שטעמבער, מיין אנקל, דער פאטער פון די מוזיקאליש באגאבטע טעכטער, איז געווען טויט. די דריי שוועסטער, עמע, זשעניע און לידיע האבן אלע פארענדיגט די פעטערבורגער קאנסערוואטאריע מיט דעם טיטל סוואבאדני כודאזשניק, פרייער קינסטלער, און דורך דעם געהאט דאס רעכט צו וואוינען אויסערהאלב דער טשערטא אסעדלאסטי. זייער מוטער האט אויך געמעגט וואוינען אין פעטערבורג ביי די קינדער וועלכע האבן זי אויסגעהאלטן. אבער מינה, זייער קראנקע שוועסטער, כל זמן זי איז געווען א קינד האט זי געוואוינט מיט די עלטערן, דער פריסטאוו האט זי ניט געטשעפעט, אבער זי איז אונטערגעוואקסן, זי איז שוין געווען איבער צוואנציג יאר אלט, האט זי געמוזט האבן א דאקומענט פאר זיך אליין. איי, זי האט נאך אלץ א קינדערישן שכל און וויל נאך אלץ חתונה האבן מיט אוסטיושא, דער דינסט-מיידל, גייט עס דעם פריסטאוו ניט אן, איר מוזט זי אַװעקשיקן פֿון פּעטערבורג, פֿלעגט ער קומען כּמעט יעדע װאָך און דולן אַ קאָפּ, זי װאױנט ניט לעגאַל, איך קאָן דאָס ניט דערלױבן. גאָספּאָדין פּריסטאַװ, האָט דערקלערט די מאַמע, אַרײַנרוקנדיק אים אין האַנט אַ פֿינף-רובלדיק פּאַפּירל, איר זעט דאָך אַלײן, װער און װאָס זי איז, אַ קראַנקע, נעבעך, אַ צוריקגעבליבענע און אַ האַלב-בלינדע נאָך אױך, װי קען איך זי אַװעקשיקן? װוּהין? דאס ווייס איך ניט, דאס איז ניט מיין זאך. טראכט וועגן דעם מאַדאַם שטעמבער און אַ דאַנק פאַרן טיי. קיין טיי האָט ער אייגנטלעך ניט געטרונקען, נאָר אַזוי האָט עס שוין געהייסן טיי, דאָס וואָס מען האָט אַריינגערוקט אין זיין לאַפּע אַריין. אַ וואָך שפּעטער איז ער ווידער געקומען און ווידער אָנגעהויבן טענה'ן דאָס זעלבע, קיין טיי האט ער דאס מאל ניט געוואלט טרינקען, פאניע שטעמבער האט פארשטאנען אז עס האלט שמאל. הערט, מאדאם, האט דער פריסטאוו געגעבן אן עצה, אוועקשיקן אייער קראנקע טאכטער קאנט איר ניט, איבערלאזן זי דא אין שטאט טארט איר ניט, זי איז א אידישקע. קראנק אדער ניט, אבער זי איז דאס לויט דעם דאקומענט. טא פארוואס ניט אפשמד'ן זי אין קירך אן א סוף און אן עק? וואס פאר אן אונטערשייד וועט עס מאכן פאר איר אדער פאר אייך? דער אונטערשייד וועט זיין וואס איר וועט פטור ווערן פון מיר. פון מיר האט מען באהאלטן די גאנצע זאך. ווער ווייס וואס אים קען נאך איינפאלן און ווי ער וועט דאס אויפנעמען? מיר האט מען דערציילט וועגן דעם שוין נאכדעם ווי די שמד-צערעמאניע איז געווען פארענדיגט. דאס געזעץ פאדערט אז איעדער עמיצער נעמט אן דעם קריסטליכן גלויבן דארף ער קענען דעם קאטעכיזם, דאס הייסט די גרונט פרינציפן פון דער קריסטליכער רעליגיע. דער גלח אדער דער קסיאנדז אדער לוטעראנישער פאסטאר איז פארפליכטעט אויפצופאסן אויף דעם אז דער אפליקאנט זאל טאקע וויסן וואס ער גייט טון. וואס פאר א קאטעכיזם האט געקאנט זיין פאר דער שווארצזיניגער מינא? און דאָך האָט זי געקראָגן די ברכה פֿון דער קירך און איז געװאָרן אַ נײַ שעפֿעלע אין אַפּאָסטל פּאַװלס, געװעזענעם שָאולס, סטאַדע. טאַקע אוסטיושאַ די דינסטמױד האָט געבראַכט מינען אין קירך. די מאַמע און די שװעסטער האָבן דאָס ניט געװאָלט טאָן. אוסטיושאַ האָט אָנגעטאָן מינען אין איר שענסטן קלײדל, האָט זיך אַלײן אױסגעפּוצט און זיך געלאָזט גײן. מינה איז געווען געוואוינט ניט צו פרעגן קיין קשיות און פאלגן וואס מען הייסט איר טאן, זי איז געווען זיכער אז זיי ביידע גייען טאקע חתונה האבן. דער גלח, אן עלטערער זויערער מאן, האט געהייסן מינה'ן צעלעמען זיך און זי האט זיך געצעלעמט, ער האט געהייסן נאכזאגן א קריסטליך געבעט און זי האט נאכגעזאגט מיט דער גרעסטער פינקטליכקייט, ווייל זי האט געהאט א זעלטן שארפן זיכרון. אבער צום סוף איז מינה געווארן שווייגנדיג, מסתמא האט זי שוין פארשטאנען אז דאס איז ניט קיין חתונה. מיט דעם אומגליקליכן קאפ אירן פארבויגן אויף א זייט האט זי געקוקט, ווי איר טבע איז געווען, אין דעם ליכטל וואס האט געברענט לעבן דער גרויסער איקאנע פון גאט'ס מוטער. וואס האט מינא געקאנט פארשטיין פון דער גאנצער צערעמאניע? זיכער איז דאס געווען איבער איר שוואכן און זייער באגרעניצטן שכל. מיר האבן אבער געמאכט א טעות, זי האט יא פארשטאנען, ניט קיין סך, אבער פארט גענוג צו וויינען ביטער דעם גאנצן אוונט. אפילו זשעני, איר ליבלינג-שוועסטער, האָט ניט געקאָנט אַרויסקריגן פֿון איר קיין איין וואָרט. איין מאָל האָט די מאַמע איר געהייסן עפּעס ברענגען פֿון קיך. דערהערנדיק דאָס וואָרט קיך, האָט זי אָנגעהויבן ציטערן. דאָרטן זיצט דאָך אוסטיושאַ, די זעלבע, וואָס האָט איר עפּעס אָפּגעטאָן, זי קאָן נישט פֿאַרשטיין וואָס, נאָר עפּעס שלעכטס. מינע האָט ליב געהאַט צו שטריקן. דאס איז געווען די איינציגע האנט-ארבעט וואס זי האט פארשטאנען. די מאמע פלעגט איר געבן ווייסע וואל, און מינה פלעגט שטריקן עפעס א ווארעם לייבעלע, וואס איז געווען אבסאלוט ניט פראקטיש און ניט נויטיג. דאס שטריקן האט געדויערט ביי איר לאנג, אבער אין אפאר וואכן ארום פלעגט זי שוין זיין פארטיג. דאן פלעגט די מוטער נעמען דאס לייבעלע, אריינגיין אין א צווייטן צימער און אויפלייזן די גאנצע שטריקעריי אירע. אנשטאט דעם אויסגעשטריקטן העמדל איז פארבליבן אן אומענדליך לאנגער וואלענער פאדעם, וועלכן די מאמע פלעגט ווידעראמאל אויפוויקלען און ווידער געבן מינען צו שטריקן דעם זעלבן שוין אויסגענוצטן פאדעם. עס האט געהייסן אז דאס אויסגעשטריקטע העמדל ליגט פארפאקט אין א שאפע אינאיינעם מיט אלע אירע פריערדיגע ארבעטן. איך האב שוין זעקס, האט מינה געהאלטן דעם חשבון, דערנאך זיינען געווארן זיבן, אכט, אין דער אמת'ן אבער איז אין דער שאפע גארניט געווען, מינה האט געשטריקט שטענדיג דעם זעלבן פאדעם.

זי האט געגלויבט דער מאמען, זי איז ביי זיך געווען זיכער אז זי איז רייך, אז איר צוקונפט, די הערליכע נאך חתונה צוקונפט, איז פארזיכערט. זי האט עפעס אפגעשפארט פאר דעם שיינעם פרייליכן טאג וועלכער דארף אט אט קומען. יעדע איינע פון אירע שוועסטער האט עפעס, א פיאנא, אוירינגלעך, שיינע בלומען וואס זיי גרינען, איר אוצר טאָר קײנער ניט זען און ניט באַרירן. ער איז שױן גוט באַהאַלטן אין דער שאַפֿע, זי איז ניט ערגער פֿון אַנדערע, גלײַך מיט אירע געראָטענע שװעסטער. זי פֿױלט זיך ניט, זי שטריקט איר לעבן, זי שטריקט איר צוקונפֿט, איר פֿרײלעכן חתונה-טאָג שטריקט זי, אײגל נאָך אײגל, העמדל נאָך העמדל, און װען זי װעט ענדלעך חתונה האָבן מיט אוסטיושאַן, װעט די װעלט דערזען דאָס אויסגעשטריקטע, אויסגעהאָרעוועטע רייכטום אירס אין פולן פּראַכט. אָבער היינט אָוונט איז עפּעס געשען אין איר נאָר-וואָס אָפּגעשמדטע נשמה. וואָס דאָס איז אַזוינס געווען, האָט זי ניט געקאָנט זאָגן גענוי, אָבער עס איז געווען אַ פּראָטעסט, אַ רעוואָלט קעגן אוסטיושאַן, וואָס האָט זי געבראַכט אין אַ מאָדנעם אָרט, וואו זי האָט געדאַרפט נאָכזאָגן מאָדנע ווערטער און צעלעמען זיך.

דאס איז געווען דער ערשטער ווילדער אנפאל וועלכע מינה האט באקומען פון דער צייט ווען זי איז געווען א קינד און מען האט זי געמוזט אפגעבן אין א ספעציעלן אנשטאלט ווען מען האט זי קורירט פון איר ווילדקייט. הונדערטער, טויזנטער געשיכטעס קאן מען דערציילן פון דער עפאכע וועלכע איך באצייכן דא מיט דעם נאמען מאדערנע מאראנען. די דאזיגע עפאכע איז שוין פארשוואונדן, נאר דא און דארט לעבן נאך אירע ווייטע אפקלאנגען. מענטשן וואס זענען אריינגעשלעפט געווארן אין דער שמד עפידעמיע זענען טויט, אדער אויב זיי לעבן, שווייגן זיי. עטליכע פון זיי האבן געהאט דעם שכל און דעם מוט אומצוקערן זיך, אויב ניט צו דער רעליגיע, איז צום פאלק זייערן. קיינמאל איז דאס זיי ניט צופיל געלונגען, אבער א פרואוו האבן זיי דאך געמאכט, און אין דעם אפשר האבן זיי געפונען זייער אינערליכע צופרידנקייט. מען האט מיר דערציילט א גאר מערקווערדיגן פאל, וואו טרערן האבן זיך צוזאמגעמישט מיט געלעכטער, און די הארצרייסנדיגע דראמע איז געווארן ענליך צו א קאריקאטור. אבער זאגן אויף געוויס אז די זאך האט טאקע פאסירט, קאָן איך ניט. יעדנפֿאַלס איז זי כאַראַקטעריסטיש פֿאַר יענער אומנאַטירלעכער צײַט. אין מאָסקווע האָט געלעבט אַ ייִדל מיט דעם נאָמען מעדוועצקי. געלעבט שטיל, געהאַט אַ ווײַב און צוויי טעכטער, גוטע שילערינס אין אַ גימנאַזיע. געווען איז ער אַ שנײַדער, אַ בעל-מלאָכה הייסט עס. און בעל-מלאָכות, וואָס זײַנען געווען צוגעשריבן צו אַ צעך, א מין פאך ארגאניזאציע, האבן געהאט דאס רעכט צו וואוינען אין דער בעלאקאמענאיא, ווי מען האט מיט ליבשאפט גערופן מאסקווע. א שניידער איז מעדוועצקי געווען גראד ניט קיין געוואלדיקער, געהאט שוואכע אויגן, און ארבעט האט ער מסתמא אויך ניט געהאט קיין סך. פון וואנען זשע האט ער געקענט האלטן א וואוינונג פון זעקס צימערן, מיט א טייערע פיאנע, מיט טעפיכער, בילדער און ווייכע מעבל? מעדוועצקיס שניידעריי איז געווען א זייטיגע זאך, ניט מער ווי א שילד. זיין אמת'ע פרנסה, וואס האט אים געבראכט בילדער, מעבל, פיאנעס, איז באשטאנען אין דעם, וואס ער האט געהאלטן אין איין שמד'ן זיך. וואס מיינט דאס?

א פראוואסלאוונער וועט אייך קאסטן זעקס הונדערט קערבלעך, א קאטוילישער פֿיר הונדערט, און א לוטעראנישער צוויי פופציגערס. ווען די פארעם פון קריסטנטום איז געווען אויסגעארבעט לויט דעם געשמאק פון דעם קליענט און דעם פרייז, האט ראבינאוויטש צוגעשיקט זיינע דאקומענטן צו מעדוועצקין קיין מאסקווע. פון דעם מאמענט אן איז מעדוועצקי שוין געווען אויס מעדוועצקי און איז געווארן ראבינאוויטש. דער נאר וואס געשאפענער ראבינאוויטש איז געגאנגען צום רוסישן גלח, אויב זעקס הונדערט, אדער צום קאטוילישן קשאנדז, אויב בלויז פיר, און דער גלח אדער דער קשאנדז האט אים געלערנט דעם קאטעכיזם. מעדוועצקי ראבינאוויטש האט געמאכט דעם אנשטעל אז ער הערט די גאנצע סדרה צום ערשטן מאל, ווי זשע אנדערש? ווען ער איז געווארן פארטיג מיט דעם קאטעכיזם, איז מעדוועצקי געגאנגען אין קירך און געלאזט זיך שמד'ן. אפגעשמד'ט, האט ער אוועקגעשיקט די דאקומענטן מיט א קליינער ענדערונג וועגן רעליגיע, צוריק קיין מינסק. עטליכע טעג שפעטער איז אנגעקומען קיין מאסקווע דער רעמעסלעניק גאספאדין ראבינאוויטש, א פולשטענדיגער קריסט, קיינער האט אים ניט געטשעפעט. אזוי איז געווען מיט ראבינאוויטשן פון מינסק, מיט לעווינען פון אדעס, מיט ראזענבלומען פון פינסק, מעדוועצקי האט געהאט גאר א נישקשה'דיגע קליענטור. איינער האט אים רעקאמענדירט דעם צווייטן, האט ער דערביי זיך געפילט שלעכט? האט אים זיין געוויסן געפלאגט? האט ער זיך דען געשמד'ט? דאס איז דאך געווארן ראבינאוויטש אדער לעווין אדער ראזענבלום, ניט ער. א באווייז, אט איז ער דאך א ייד, און זיי זענען געווארן קריסטן אז ניט גוט זאל זיי ווערן די פאסקודנע משומדים. נו, און ווי האבן זיי געפילט ראבינאוויטש און לעווין? וואס דארפן זיי אזוינס פילן? זענען זיי דען געגאנגען צום גלח? זיי האבן ניט שטודירט דעם קאטעכיזם און זענען קיינמאל אין לעבן אין קלויסטער ניט געווען. דאס האט אלץ געמאכט דער פאסקודניאק מעדוועצקי פון מאסקווע, אז נישט גוט זאל אים ווערן, פארקויפטע נשמה וואס ער איז.